אלע הייסט עס מיינט דער וועכטער שלאפן, די גאנצע טורמע שלאפט, אויך אונזער קאמער הייסט עס שלאפט, אויך יעדניצקי הייסט עס שלאפט, אויך עליק און איך הייסט עס שלאפן, אויך אפילו רודין הייסט עס שלאפט, ניין קיינער שלאפט נישט, רודין אוודאי שלאפט נישט, זיין לייב טוט נאך וויי, זיינע וואונדן ברענען נאך, קאלטע טיכער דארף מען נאך צולייגן צו זיין לייב, טו איך עס, מיט יעדן טוך וואס איך לייג צו, קיל איך אפ, נאכטיג ברענענדיגע רגעס און מינוטן, די מינוטן קילן אפ גאנצע שעה'ן, און די נאכט, קוים קוים וואס זי באוועגט זיך אין איר שטילקייט, קוים קוים וואס זי שווימט אין איר אומסופיקייט. דאס לעמפל איבער דער טיר קוקט ווי דאס אויג פון א יענע-וועלטיגן קאפיטאן וואס שטייט ביים פארגליווערטן רודער פֿון אַ דאָ װעלטיקער אין שנײ פֿאַרקראָכענער שיף, רודין טוט שטיל, שטיל אַ קרעכץ. אָרקע גיט מיט אַ מאָל זיך אַ זעץ אױף, גליטשט זיך פֿלינק אַראָפּ פֿון זײַן געלעגער, קומט צו צו מיר און גיט אַ זאָג, איך װיל אײַך העלפֿן, איך װעל אײַך איבערבײַטן, איר זענט דאָך מיד, גײט לײגט זיך אױף מײַן געלעגער און איך װעל זיך לײגן אױף אײַערן און אַכטונג געבן מיט די טיכער. עליק שטיין דערהערט אורקע'ס אנבאט גיט ער מיר שטיל א זאג אויפן אויער מען דארף עס נישט. אבער איך באשטיי אז מען דארף עס יא. אויב איר זענט מיד וועל איך עס איבערנעמען אינגאנצן. גייט איבער אויף מיין געלעגער האלט עליק אין רעדן צו מיר אויפן אויער. נישט שייך צו רעדן וועגן מידקייט ענטפער איך, מיר געפעלט אורקע'ס אנבאט, עס דארף אייך אויך געפעלן. איך גיי אראפ פון מיין געלעגער, אורקע פארנעמט אים, איך כאפ זיך ארויף אויף זיין געלעגער, הארט נעבן קאלאדניקן פון איין זייט און נעבן באסאנאוון אויף דער צווייטער זייט, אורקע זע איך נעמט פלייסיג טינקען די טיכער און לייגן זיי אויף רודינ'ס לייב, ער טוט עס זע איך מיט התמדה און מיט אן איבערגעגעבנקייט פון איינעם וואס כאפט זיך צו צו טון א מצוה. מיר פארשאפט עס הנאה, עליק'ס פנים זעה איך דריקט אויך אויס סוף כל סוף צופרידנקייט, ער קוקט מיט גוטע אויגן אויף אורקע'ס הענט ווי זיי באוועגן זיך און ווי צערטליך זיי לייגן צו די טיכער צו רודינ'ס לייב, ווי רודין אליין נעמט עס אויף זעה איך נישט פון אנטקעגן איבער, איך בין זיכער אז ער נעמט עס אויף גוט. איך צי מיך אויס אויפן געלעגער, וועגן איינשלאפן טראכט איך גארנישט, איך בין צורודערט אויף דורך און דורך. איך פאררייס מיינע אויגן צום סופיט און מאך מיך איינצושמועסן זיך אז דאס וואס איך ליג הארט צווישן קאלאדניקן און באסאנאוון גוף צו גוף כמעט ארט מיך נישט, אבער אין דער אמת'ן ארט עס מיך יא. קאָלודניקס אָפֿענע שׂינאה צו פּאָליטישע, און, דוכט זיך מיר, צו מיר באַזונדער, צוליב אורקעס נאָענטקייט צו מיר, פֿיל איך די גאַנצע צײַט, זינט איך בין אַרײַנגעקומען אין קאַמער, איך פֿיל אויך איצט, ליגנדיק האַרט נעבן אים, ער ליגט צו מיר מיט דער פּלײצע, פֿריִער איז ער געלעגן מיטן פּנים אַרויף, געקוקט מיט זײַנע שאַרפֿע אויגן אויף יעדע באַוועגונג אַרום, איצט, ווען איך האָב זיך געלייגט, אױף אורקעס אָרט, האָט ער זיך אַװעקגעדרײט מיטן פּנים צו דער פֿענצטער-װאַנט און מיר אױסגעשטעלט אַן אױסגעבױגענע פּלײצע, װאָס אײן אַקסל אירער איז העכער פֿונעם צװײטן אַקסל, איך שפּיר ממש װי די פּלײצע זײַנע שטעכט מיט רוגזה. װאָס באַסאַנאָװ טראַכט װעגן מײַן אַװעקלײגן זיך נעבן אים, קאָן איך אין גאַנצן נישט טרעפֿן. איך װײס אַפֿילו נישט, װאָס זיך משער צו זײַן, דאס וואס איך האב שוין געוואוסט וועגן אים און וואס איך האב שוין אליין געזעהן, זיין פארגראבענע שטילקייט און זיין נאכאנאנדיג פרעפלען פסוקים פון נייעם טעסטאמענט, פילט מיך אן מיט אימה און מיט נייגער. ער ליגט אויך מיטן פנים אוועקגעדרייט פון מיר, אבער אין זיין אוועקדרייען זיך שפיר איך נישט קיין באזונדערע כוונה ארויסצוווייזן מיר רוגזה. זיין אוועקדרייען זיך קאן מיינען פארקערט, ער פילט זיך אפשר גארנישט באקוועם וואס איך ליג לעבן אים, און אפשר גאר אפילו פארשעמט, גיי ווייס, גיי טרעף, און אדרבה, גיי זאג וועגן דעם דאזיגן מענטשל, וועגן דעם דאזיגן שטענדיג פרעפלענדיגן גוי'לע, אז ער טראגט אויף זיך אזא מאוימ'דיגן מארד וואס ער איז באגאנגען, גיי זאג עס וועגן דעם דאזיגן צונויפגעהארבעטער פלייצע, אויפגעדרייטע פיס, אראפגעפאלענע הענט, קליינעם מיזעראבלען קאפ. אָט דאָס דאָזיקע נישטיקע בערגל גוף, װאָס װאַלגערט זיך אונטערן גרױען צודעק, האָט צעהאַקט מיט אַ האַק פֿיר לעבעדיקע מענטשן! װי איז עס מעגלעך? װײס ער, אַז איך ליג לעבן אים און מאַכט זיך נישט װיסנדיק? צעהאַקט מיט אַ האַק פֿיר לעבעדיקע מענטשן! פֿיר ייִדן, זאָל איך אים אַ טאָרע טאָן אין פּלײצע און אױב ער שלאָפֿט אױפֿװעקן אים און פֿרעגן אים, פֿאַר װאָס ער האָט עס געטאָן? זאָל איך? ביסט משוגע צי חסר דעה? וואס הייסט דו וועסט אים וועקן? אבער גאט מיינער, דא ליגט נעבן מיר דער מענטש פון דער האק, דער מענטש וואס האט איינער אליין דורכגעפירט א פאגראם און גארנישט, ער ליגט נעבן מיר און שלאפט, מיר וועלן ביידע גלייך שלאפן, אט וועט ער זיך א דריי טאן מיטן פנים צו מיר און מיר וועלן אטעמען איינער אויפן אנדערן, מיר וועלן אטעמען איין אטעם, ער האק, ער פאגראם, און איך, ווער בין איך? פארוואס בין איך דא? א איד, א אידישער רעוואלוציאנער, וויל נישט דעם צאר, וויל רעוואלוציע, וויל אן אנדער וועלט, א נייע וועלט, וויל זיין א אידישער פאעט, שרייבן לידער, ליגן אויף דער נארע און שרייבן לידער, באמבלען מיט די קייטן און שרייבן לידער, שרייבן לידער, אַן אָנוואָרף פֿון אַ ליד ליגט שוין אונטער מײַן מאַטראַץ און ער, אויסגעהרגעט פֿיר מענטשן, אַ גאַנצע ייִדישע משפּחה, אַ טאַטן, אַ מאַמען, צוויי טעכטער, צעהאַקט אויף שטיקער, און זע, איך טראַכט וועגן אים מיט רירעוודיגקייט, כּמעט ווי מיט רחמנות. אַ בערגל מענטשלעך גוף ליגט נעבן מיר אונטער אַ גרויען צודעק. פֿיר מענטשן האָט ער צעהאַקט אויף שטיקער, און זע, ער אָטעמט. די פיר זענען נישט דא, און ער איז דא, ער איז פארהאן, ער דאס מענטשל וואס הערט נישט אויף צו פרעפלען תפילות, ער איז פארהאן, פארוואס איז ער פארהאן? אויך ער האט אונטערגעבורטשעט האב איך געהערט, וואס צוליב רודינען וועט ער א טאג צו צוויי נישט האבן קיין ווארעם געקעכטס. אויך אים הייסט עס קומט ווארעם געקעכטס, אויך אים, דעם וואס האט צעהאקט אויף טויט פיר לעבנס. נו יא, נו יא, אן ווארעם געקעכטס איז שווער אויסצוקומען, נו יא, אוודאי שווער, זייער שווער, נאכדעם אז מען צעהאקט פיר מענטשן דארף מען אוודאי האבן ווארעם געקעכטס. איך באמערק נישט אליין ווי איך ווער ארומגעכאפט מיט א נערוועישקייט און ווי איך נעם זיך ארומווארפן אויפן געלעגער. ארומווארפנדיג זיך, גיב איך מיט א האנט א שטויס נישט ווילנדיג קאלודניקן אין פלייצע. קאלודניק גיט זיך א שליידער מיטן פנים צו מיר און טוט א שיס ארויס, וואס לאזט מען מיך נישט איינליגן אין די געדערעם אריין? זייט מיר מוחל, זאג איך, כ'האב נישט געמיינט אייך אויפצווועקן. איך שלאף סיי ווי נישט זוינע די מאמע זיינע אורקען מיין איך אורקען איך כאפ א קוק אויף דער צווייטער זייט אלע זעה איך ליגן דארטן רואיג אויך רודין ליגט רואיג און אורקע נעבן אים מיטן פנים צו אים איך זאג צו קאלודניקן פארוואס כעסט איר זיך אויף אים זאל ער נישט קריכן צו זיין א גוטינקער איר כעסט זיך דאך אויף מיר זאג איך יא, אויך אויף אייך. מיר נעמט אן א, מיך נעמט אן א חשק אריינצוציען אים אין א געשפרעך, נישט געקוקט וואס ס'איז שוין שפעט אין דער נאכט. איך זאג, פארוואס זאלט איר זיך כעסן אויף מיר? איך בין דאך נישט לאנג אין קאמער דא מיט אייך, איר קאנט דאך מיך אפילו נאכנישט. און איר מיך קאנט יא? אוודאי קאן איך אייך נאכנישט, זאג איך, אבער איך וויל אייך קענען. און איך וויל אייך נישט קענען, איך וויל נישט. איר זענט אפשר גארנישט אזא שלעכטער ווי איר מאכט זיך, זאג איך איבער אורקעס ווערטער וועגן אים, און איר זענט דאך שוין אן עלטערער מענטש, פארוואס זאלט איר זיך אזוי כעסן? פון וואנעם ווייסט איר? אייער אייגענער חבר זאגט עס וועגן אייך. אין זײַן מאַמען אַרײַן, אין דער זונה אַרײַן. אײַער חבֿר רעדט גוטס װעגן אײַך, און איר שילט אים. זאָל ער נישט רעדן קײן גוטס װעגן מיר, דער הינטישער זון! איך בין נישט קײן גוטער. זאָל ער נישט זאָגן קײן ליגנס װעגן מיר. און איר, אַז איר װעט מיר קריכן צו פֿיל אין דער לעבער אַרײַן, װעט איר שלעכט אָפּשנײַדן. פֿאַר װאָס זאָל איך אײַך קריכן אין דער לעבער אַרײַן? אױב איר װילט נישט רעדן, רעדט נישט, שלאָפֿט אײַך געזונטערהײט. קאָלאָדניק גיט זיך אַ זעץ אױף און אַ װאַרף זיך צוריק מיטן קאָפּ צום קישן. און װי איז, אַז איך קאָן נישט שלאָפֿן? קומט איר נאָך פּראַװען שכנות מיט מיר, אַ פֿרעמדער, נישט פֿון מײַניקע? איך האָב אײַך פֿײַנט אַלעמען! דער טײַװל האָט אײַך אַרײַנגעשלעפּט אין די טורמעס צו אונדז, ביז איר אַלע זענט אַרײַנגעקומען אין טורמע, איז טורמע נישט געווען טורמע, א שפילכל געווען, גארנישט געווען, נישט ערגער פון דער פרייהייט געווען, א צווייטע קווארטיר געווען, איר, אייערע אלע, האבן פון דער טורמע א גיהנום געמאכט, א קבר געמאכט, יחסנים, פריצים, קאנען קיין קייטן נישט טראגן, קאנען נישט זיין געשמיסן, ווילן נישט, ווילן נישט, טפו צו אלע כאליערעס, טשיקאווע צו הערן אזוינס. וואס איז דא אזוינס טשיקאווע? אויסגעאיידלטע זינדעלעך זענט איר אלע, קאנט קיין איין שמיץ נישט פארליידן, קאנט נישט, איר מיינט דאך אלע אז איר זענט גרויסע העלדן, איר רעדט קעגן נאטשאלסטווא, און אין דער אמת'ן זענט איר פחדנים מיט איידעלע הינטנס, נישט מער. אז איר רעדט גראב, טא שווייגט בעסער. דאָס הײסט בײַ אײַך גראָב? נו, און מײַן הינטן איז קײן לײַב נישט, קײן פֿלײש נישט? װאָס מײנט איר? װאָס זאָל איך מײנען? איר זענט אַ נאָװיטשאָק אױף קאַטאָרגע. אױך אײַער אָרקע איז אַ נאָװיטשאָק, אָבער נישט איך. איך האָב שױן מײַנע צײן אױפֿגעגעסן אין די קאַטאָרגעס, שױן אַפֿילו אין סיביר געװען. דעריבער איז וואָס? דעריבער קריכן מלאכים ווי טשערעפּאַכעס? אַז מען האָט מיך געשמיסן, איז אײַך עפּעס אָנגעגאַנגען? איר כעסט זיך אומזיסט, זאָג איך. אויב איר האָט שוין אַזאַ מין, אַזאַ פּײַן פֿאַרזוכט, דאַרפֿט איר דאָך געוויס נישט שלײַדערן זיך מיט אַזאַ שנאה. נישט איך שלײַדער זיך, נאָר עס שלײַדערט מיך. אויף מײַן געשמיסן לײַב האָט זיך קיינער נישט אומגעקוקט, און צוריקגערעדט, דאַרף איך נישט אײַער אומקוקן זיך, לאָזט מיך צורו. איך לאז אייך צו רו, איר קאנט זיך איבערקערן צוריק מיט דער פלייצע צו מיר ווי איר זענט געליגן פריער. אז איך וועל וועלן זיך איבערקערן, וועל איך זיך איבערקערן, כ'וועל ביי אייך נישט פרעגן. איר זענט מיר אלע צופיל דעהזאגער איבער מיר, צופיל דעהזאגער און צו גרויסע פריצים'לעך. ווען מען האט מיך געשמיסן האט קיינער קיין וועזן נישט געמאכט דערפון, איך אליין אויך נישט, אויפגעהויבן דעם צעקאטעוועטן אחור אָפּגעטרײסלט זיך און אַרױפֿגעשלעפּט די הױזן צוריק און װײַטער גאָרנישט. און איר? כאָטש נעם די הינטן זײַערע און לײג זײ אַרױף אױף אַ גאָלדענעם טעלער. קאָלאָדניק גיט זיך אַ דרײ אַװעק און קערט זיך צוריק איבער מיט די פּלײצע צו מיר. די שטילקײט באַפֿאַלט מיך מיט אַ קאָשמאַרער שווערקײט. איך קוק צו דער סטעלע און טראַכט. אין עפעס איז קאלאדניק גערעכט, אבער אין וואס? כאפ איך נישט אין די רגע, זעה מאדנע, אט וועט באלד אויך באסאנוב זיך אויפכאפן און נעמען ארויסשרייען פון זיך א פראטעסט געשריי קעגן מיר, אויך ער דער מערדער פון פיר אידישע לעבנס, אויך ער, זעה, איך ליג צווישן זיי און טראכט אויס פאר זיי גערעכטע פארענטפערונגען, איך טראכט אויס זכות פאר זיי, אפילו פאר באסאנוב'ן אפילו פאר אט דעם מענטש פון דער האק, זעה, ווען דער געשמיסענער היינט וואלט נישט געווען רודין נאר קאלאדניק, וואלט איך דען נישט געלייגט אן אויפהער טיכער צו זיין לייב? וואלט איך דען נישט געווען גליקליך צו זען ווי די שמיץ-פייטיקן גייען אפ אויף זיין לייב? און ווען דער געשמיסענער וואלט געווען באסאנוב, וואלט איך, דער טורמע-שכן זיינער, דען נישט געלייגט קיין קאלטע טיכער צו זיין לייב, און וואלט איך דען נישט געווען אנגעשטרענגט, אז עס זאלן אים לייכטער ווערן די ווייטיקן, פון זיין לייב, ער וואס האט מיט א האק צוהאקט אידיש לייב אויף שטיקער, הייסט עס, קאלאדניק'ס לייב און באסאנוב'ס לייב זענען גלייך צו רודינ'ס לייב, צום לייב פון דעם וואס ציטערט אנצורירן עימיצנס א נאגל, הייסט עס אז אלע געשמיסענע לייבער זענען גלייך, דעם רשע'ס ווי דעם צדיק'ס, אלע, אבער די פלייצעס זייערע, זעה ווי די פלייצעס זייערע שטעכן מיט אויסגעקרימטקייט, זעה ווי זיי האסן, האסן. מיט אַ מאָל דערהער איך אורקעס קול איבער זיך, ער ציט מיך, ער ציט מיך פֿאַר אַ פֿוס און זאָגט שטיל, ער איז אַ ביסל אײַנגעשלאָפֿן, דאַכט זיך, מע דאַרף נישט דערװײַל קײן טיכער מער, גײט צוריק אױף אײַער פּלאַץ, װעט זיך אײַך בעסער שלאָפֿן. אַ דאַנק, אורקע, אַ גרױסן דאַנק, זאָג איך און גײ איבער צו מײַן פּלאַץ. יאָ, רודין דרעמלט. איך גיב זיך אַ װאָרף אױף מײַן בעטל,

און ער האָט שוין געקאָנט היפּש באַוועגן זיך, אָבער נאָך אַלץ ליגנדיקערהייט מיטן בויך אַרונטער. קלאָר, אַז עס וועט נאָך נעמען אַ מעת-לעת געוויס, ביז ער וועט קאָנען אויפֿשטעלן זיך. די צווייטע זאָרג אונדזערע איז, צי וועט קאָלאָדניק נישט מאַכן קיין נײַעם סקאַנדאַל, ווען נאָכן אַרײַנברענגען די טעגלעכע ברויט-פּאַיאָקן וועט קיין טיי און קיין וואַרעם געקעכץ פֿאַר אונדזער קאַמער נישט געגעבן ווערן. אמת, מיר האבן נישט קיין מורא פאר אים, ער וועט שרייען, ער וועט זיך קאכן און וועט אויפהערן, אבער אנגענעם וועט עס נישט זיין אויב יעדעס מאל אין דער שעה פון עסן וועט ער נעמען סקאנדאלעווען. עס איז מיר נאך געלעגן אויפן הארץ זיין נעכטיגער ערשטער געליארעם.

עליק איז אויך צוגעקומען און גענומען איינטענה'ן מיט אים, האט ער אויך עליקן לכתחילה נישט גענטפערט און מיטאמאל א געשריי געטאן, פרעגט רודינ'ען, וואס פרעגט איר מיך, איר ווייסט דאך אז רודין וויל עס נישט. רודין האט עס דערהערט און כמעט ווי אויסגעקרעכצט, וואס גייט אום צווישן אייך חברים? איך גיי צו צו רודינען און בארואיג אים, אבער איך הער דאך אז איר רעדט וועגן מיר, איך הער דאך ווי ער האט נישט געזאגט רודין וויל עס נישט, וואס וויל איך נישט? איך שטויס מיך אן וועגן וואס איר רעדט. אויך אליק קומט צו און נעמט אים בארואיגן, אבער רודין בארואיגט זיך נישט, ער רעדט מיט היץ.

יא, וועגן מיר, און דאס מאל בין איך שילדיג קעגן דער גאנצער קאמער, נישט געהאט קיין רעכט צו עפענען א מויל קעגן דעם נאטשאלניק און אייך אלעמען אריינשלעפן אין א שטראף, איך ווייס אז די גאנצע קאמער איז באשטראפט, איך ווייס, מאכט זיך נישט נאריש און באהאלט עס נישט פון מיר. מיר באהאלטן נישט פון אייך, אבער מען מוז דאך עפעס טון קעגן, רודין לאזט אפילו נישט ענדיגן וואס מיר ווילן זאגן.

יא, כ'בין דורכאויס שולדיג. איך גיב נישט פארזיכטיג א זאג, אויב אזוי דארפן מיר דאך פאר'משפט'ן דעם עצם זין פון א רעוואלוציע, אפילו די גערעכטסטע, ארויפצווינגען קעגן דעם ווילן פון די מערסטע? צו איז נישט יעדע רעוואלוציע אן אקט פון אומגעדולד, א זינדיגע צעשטערונג פון געדולד? איך טראכט וועגן דעם לעצטנס זייער אפט. יא, עס קאן זיין. עס קאן זיין, זאגט רודין, איך טראכט אויך וועגן דעם אסאך. איך טראכט אפילו צו האט בכלל איינער וואס וויל נישט וואס וויל נישט זיין דאס מאראלישע רעכט צו שטעלן אין קאן א צווייטנס לייב און לעבן אפילו לשם ראטעווען די גאנצע וועלט.

וואס מיינט ער מיט דעם? איז אליק בלאס געווארן, איך מיין נישט אין דעם מאמענט נאר אייך חבר שטיין. דארפן מיר נאך אפשר געבן א דאנק אי פאר דער קאטארגע אי פאר די קייטן? און אפשר זאלט איר שיקן א דאנק פאר די שמיץ? וואס איז מיט אייך? כאפ איך אן אליק'ן פאר א האנט און שלעפ אים אוועק פון רודינען אין א זייט, וואס רעדט איר אזוינס אליק? וואס טוט זיך מיט אייך? רודין זעצט זיך האלב אויף און מיט א ווייטיגדיג שמייכל זאגט ער צו מיר, שטערט אים נישט, עס רעדט פון אים ארויס אן אייגענער ווייטיג, שטערט אים נישט, איך האב אים ליב, זאל ער רעדן צו מיר מיט וויפיל כעס ער וויל נאר. אליק שטיין כאפט ארום זיין קאפ מיט ביידע הענט און טוט א זאג צו רודינען, אויב אזוי פארוואס האט איר א ווארף געטאן די ביקס און נישט געוואלט דינען? פארוואס האט איר זיך נישט אנגענומען מיט געדולד? אלע אנדערע זעלנער האבן דאך עס נישט געטאן, מיט וואס זשע פאר א רעכט האט איר עס געטאן, און מיט וואס פאר א רעכט האט איר גענומען אויף זיך קאטערגע? אויף מיין אייגן לייב און לעבן האב איך א רעכט צו טאן מיט זיי וואס איך וויל און וואס איך רעכן אז איך דארף טאן מיט זיי, יא, נאר מיט מיין אייגן לעבן, מיט מיין, אבער נישט מיטן צווייטנס, פיל איך מיך, זאג איך, ווידער זייער שולדיג וואס איך האב נעכטן עובר געווען און איינגעשטעלט נישט נאר זיך נאר אייך אלעמען, קען טאקע זיין אז די שמיץ האט מיר געקומט. עליק שרייט אריין רודינען אין פנים, געקומט? געקומט? שרעקליכע רייד רעדט איר חבר רודין, שרעקליכע, איך פיל אז איר ווילט מיט אייערע רייד טרעפן ספעציעל מיך, אין דעם

דער חבר ווייז איך אויף רודינען קען נאך נישט אראפ פון בעטל מיז ליגן זיין בעטל מיז בלייבן אפן אויף א גאנצן טאג כ'ווייס וואס מיט אים איז געשעהן זאגט דער מלאכ'דיגער וועכטער מיר וועלן זעהן שפעטער וועגן דעם אלע אחוץ רודינען איילן ארויס עליק העלפט מיר אוועק שלעפן די אנגעפילטע פאראשע מיר ליידיגן זי אויס און טראגן זי אריין צוריק דערנאך טראגן מיר אריין פריש וואסער אין קאמער

בשעת מעשה טראגט אריין אן ארעסטאנט א ברויט פארנאנדערטיילער, אכט פאיאקן ברויט, לייגט זיי אוועק אויפן לענגליכן טיש און פארשווינדט. קאלודניק גיט ביטער א ברום צום וועכטער, נו, און קיין קיפיאטאק און זופ וועט מען אונז טאקע נישט געבן, הער וועכטער? צו מיינסטו, ברידערל, אז איך בין דער באלעבאס איבער דער קאטארגע?

די פרימארגן רעוויזיע גייט דורך בשלום. רודין שטייט אין דער רייע מיט אלע זיינע אנגעשטרענגטע כוחות, האלט אויס די צען פופצן מינוט וואס די רעוויזיע געדויערט. דער קארידאר עלטסטער מאכט נישט קיין שום באמערקונג וועגן די בעטלעך הייסט עס. גוט, זיי וועלן נישט צוגעשלאסן ווערן. ביים ציילן אונז זע איך ווי ער קוקט מיט האלב אראפגעלאזטע אויגן אויף רודינען. קוקט כמעט ווי מיט א פארשעמטקייט, און אפשר דוכט זיך מיר עס אין מיין בענקשאפט צו זען א שטריך פון גוטסקייט אויך אויפן פנים פון קאטארגע עלטסטן, און אפשר האט די גוטסקייט פונעם פראסטן וועכטער צופיל צערייצט מיין בענקשאפט.

דער אַלטינקער מאַכט זיך דערפֿון אַ ספּעציעלן מאכל. ער צעבראָקט אַ טייל פֿון זײַן ברויט אין קליינע שטיקלעך, פֿילט אָן מיט זיי אַ קליין בלעכערן קעסעלע, גיסט אַרויף קאַלט וואַסער אויף זיי, באַזאַלצט און נעמט עס עסן מיט זײַן הילצערנעם לעפֿל. זאָל זיך דוכטן אַ געקעכץ!

ביי אונזער הייליגן יעזוס קריסטוס שווער איך אז איך האב קראמפן, ביי דער הייליגער עוואנגעליע שווער איך. באסאנאוו גיט זיך א קער צו קאלאדניקן און נעמט ליארעמען צו אים, דו זאגסט אז דו ביסט נישט מחיוב צו ליידן צוליב זיי, איך זאג דאס זעלבע, און אויב דו נעמסט מיט אמאל שווייגן,

באסאנאוו גיט זיך א לאז צו דער טיר, וויל נעמען ארויס שרייען צום קארידאר צו, איז גרייט צו נעמען קלאפן אין טיר, נאר דא געשעהט עפעס אויף וואס עס איז נישט געווען צו ריכטן זיך אז עס זאל געשעהן אזוי שארף. איך הער ווי אורקע גיט א זאג צו קאלאדניקן, שטיל אים איין דעם פאגראמשטשיק.

ביי באסאנאוון נעמט אפ דעם אטעם. ער האט זיך אויף אזוינס נישט געריכט. זיינע דארע איינגעפאלענע באקן ווערן ווייס. זיינע אויגן ווערן אנגעגאסן מיט רציחה. זיינע ליפן נעמען זיך טרייסלען. אויך קאלאדניק'ס פנים ווערט אינגאנצן געענדערט. אט בלאס און אט רויט אנגעגאסן. אויפגעפלאמט ווי א פייער.

טוט באַסאַנאָוו אַ זאָג מיט דער פֿולער ריזיקע פֿון זײַן אויפֿגענומענעם קאַמף צו ברעכן קאָלאָדניקס שליטה, טוט אַ זאָג דאָס שאַרפֿסטע, וואָס ער קען זאָגן, צו טרעפֿן קאָלאָדניקן, טרעט אָפּ מיט דײַן, דאָ קומט אַן אומדאַנקבאַר לעסטער-וואָרט, צוזאַמען מיט דײַן קרומען פֿיסל! קאָלאָדניקס גאַנצער קאָפּ ווערט איין שטיק פֿלאַקער. קיין וואָרט אין מויל געפֿינט ער נישט מער, וואָס פֿאַר אַ קעגנוואָרט ער זאָל נישט געפֿינען, קען עס נישט אויסלעשן די באַליידיקונג, וואָס ליגט אין באַסאַנאָווס זידל-אויסרוף. דערצו נאָך אויפֿן חשבון פֿון קאָלאָדניקס קרומען פֿוס.

נו, נו, גענוג, גענוג, ברידערל, צעלאז זיך נישט צופיל, קאנסט נאך אריינטאנצן אין אמת'ן קארצער אריין. און אט האט איר אביסל הייסע טיי, אבער נאר אביסל, מער האב איך נישט געקאנט. דאס ערשטע קריגעלע טיי גיט דעם געליטענעם, דעם געשמיסענעם, ניין, ניין, נישט מיר, נישט מיר! גיט רודין זיך א צאפל מיט זיין גאנצן גוף, איך פארלאנג נישט! נו, טוט ווי איר פארשטייט, ברידערלעך, אבער האלט ס'מויל! סוף פון קאסעט פֿיר.

איר האט נארוואס געהערט נאך איינס פון אונזערע רעדנדיגע ביכער, רעקארדירט אין דער יידישע פאלקס-ביבליאטעק אין מאנטריאל, און דידזשיטיזירט און באנייט דורכן יידישן ביכער צענטער אין אמהרסט מאסאטשוסעטס. דאס דרוק-רעכט געהערט צו דער יידישע פאלקס-ביבליאטעק און דעם יידישן ביכער צענטער. דער קאארדינאטאר פונעם פראיעקט איז דזשארדען קוציק, די מוזיק האט געשאפן האנקוס נעצקי.